איבער דעם נייעם דערפאלג און שטיל געשעפטשעט א דאנק צו גאט פאר דעם חסד וואס ער האט מיט אים געטאן. ער האט געזאגט, דער ווערט פון מיין הויז, די חפצים מיט סחורה און קעלער וועלן דעקן דעם קאפ-צינז פון אונזער עדה. עמנואל כרמי קען שוין היינט אלץ אויספארקויפן, פאר מיין טייל וועל איך אפזיצן אין תפיסה. דער ערשטער איז פון דער חתונה שטוב ארויסגעגאנגען דער מאנאך, נאכדעם קלונימוס דער צינז-איינזאמלער פון די אידן אין אביניאן, נאכדעם די דריי שומרים, באגלייט פון טרערנדיקע אויגן פון אלע פארזאמלטע. רחל האט זיך א ריס געטאן פון ארט, געוואלט נאכלויפן, מען האט זי צוריקגעהאלטן, זי האט אויסגעבראכן אין א געוויין און אויסגעשריגן, ער האט זיך פאר מיר אפגעגעבן א קרבן. סוף פון דער דערציילונג, דער צינז-איינמאנער פון אוויניאן. דער גאלדענער רינג. דער שניידער גאדל טענצער איז געווען א קרעפטיגער איד, א הויכער, מיט א רונדיג פארשוירענער שווארצער בארד און מיט א פולן אויסגעקעכלטן פנים. ער האט גענייט מלבושים בלויז פאר שיינע באלעבאטים,

אפילו דער שטעקן אין האנט מיט דעם זילבערנעם הענטל האט ביי אים געטאנצט צום ריטם פון וויגנדיגן קערפער. ער האט נישט געקענט פארטראגן דעם צונאמען טענצער. זיין פנים פלעגט זיך צעשמייכלען ווען א חשוב'ער באלעבאס, א שטיקל שטעטל'שער אריסטאקראט, האט אים אנגערופן ר' גאדל זילבערפארב. אדער פאניע זילבערפארב. אויף איינעם פון זיינע פינגער פון דער לינקער האנט האט ער געטראגן א גאלדענעם רינג. גערופן האט ער עס דער סיגנעט. ביים נעמען די מאס ביי זיינע רייכע קליענטן האט גאדל אזוי מאנעוורירט מיט זיין מאס אין די הענט אז דער גאלדענער רינג זאל יענעם ווארפן אין די אויגן, אז יענער זאל זיך נישט אזוי שטארק איבערנעמען מיט זיין רייכטום, זאל ער נאר כאפן א קוק און זען

אַ קלײן, דאַר יונגל מיט אַ פֿאַרקריפּלטע פּלײצע און צעשראָקענע אױגן, אין װעלכע עס האָט געגליט אַ טרױער פֿון אַ געפּלאָגטער חיהלע. פּינחסל איז געװען אַ זון פֿון אַ צװײטן שנײַדער, פֿון געלן-חײם, װאָס שטאָט האָט אים גערופֿן חײם לאַטוטניק. חײם איז געװען אַ געהױקערטער, אַ דאַרער, מיט אַן אײַנגעפֿאַלן מױל, אָן צײנער. זײַנע ליפּן האָבן אַלע מאָל

צייגענע כאלאטלעך פאר ארעמע קרעמער, בעל מלאכות. אמאל איז אים אויך אריינגעפאלן אן אטלאסענע זשופיצע אויפצונייען פאר א חסידישן באלעבאס וואס איז אויף דער עלטער געווארן א שטיקל יורד, און כדי אים נישט צו פארשעמען האבן אידן אים צוגעטיילט כבוד, אויפן קול אים גערופן ר' חיים. איר וועט אזוי גוט זיין ר' חיים און אריינכאפן זיך מארגן צווישן מנחה און מעריב, מיין פלונית'טע וויל אייך געבן עפעס ארבעט. אדער, איי ר' חיים האט איר מיר אויפגענייט א פאר פלודערן, פיל איך ממש א שטיק געזונט קומט מיר צו. מיט גרויס באשיידנקייט האט חיים שניידער צוגענומען די קאמפלימענטן מיט דעם בכבוד'דיגן ר' און אין הארצן אפגעגעבן א לויב דעם באשעפער וואס גיט אויף אים אכטונג, פארזארגט אים מיט א גלעזל ברוינפן, מיט א יום תהלים, פארזעט אים נישט אזוי גוט ווי עס ווערן נישט פארזען דאס מינדסטע ווערעמל אונטער דער ערד. ער איז געווען אן אייביגער ארעמאן. געדארפט מפרנס זיין א קראנק ווייב א גרויס הויזגעזינד ער האט געהארעוועט מיט שווייס און מאטער ארויסצוקריגן דאס בידנע טעגליכע אויסקומעניש זיינע תענוגים זענען באשטאנען פון דעם וואס ער האט יעדן טאג נאך שחרית אויסגעטרינקען א גלעזל זעקס און ניינציגער אדער וואס ער האט אראפגעכאפט א האלבע שעה פון זיין פארהארעוועטע צייט און אריינגעברומט א שטיקל תהלים אדער ער האט געגעבן א קניפ אין באק א חדר יונגל און אים געפרעגט וועלכע פרשה עס גייט. א צוויי וואכן פאר יעדן יום טוב איז דער געלע חיים געקומען אין באלעבאטישע הייזער אריין, די מאמעס האבן שוין געהאט פאר אים גרייט שטיקלעך געוואנט, צייג, ריפס פון וועלכן חיים שניידער האט געדארפט באקליידן די מאנסבילן פון הויז. די מאס פון יעדן האט שוין חיים געוויסט אויפן אויג. אויס געוואוינהייט וועגן האט ער באנוצט א לאנג פאסיקל מיט אפגעריבענע ציפערן, וואס נאר ער אליין מיט דער הילף פון די שפאקולן האט געקענט איבערליינען. די מאמעס האבן אים גוטמוטיג דערמאנט, ר' חיים, מאכט נישט צו קורץ די ארבל, זעט די קנעפלעך זאלן זיך נישט אפרייסן, די נעט זאלן נישט פלאצן, דאס מלבוש זאל זיך נישט נאכשלעפן. חיים האט אויפגעהויבן זיינע רויטע אויגן און געענטפערט, אז עס וועט זיין אביסל לענגער, אויף דעם האט גאט באשאפן א שער, וועט מען קורצער מאכן, וועט דאס מלבוש'ל זיין צו קורץ, אויף דעם האט דער רבונו של עולם באשאפן א נאדל מיט פאדים, וועט מען צושטיקעווען און עס וועט ארויסקומען ווי אפגעמאסטן. די מאמעס האבן זיך צעלאכט, זיי האבן שוין געקענט חיים'לען פיל יארן, ער באקליידט די טאטעס די יונגלעך, יעדעס מאל זאגט ער דאס זעלבע ווערטל און יעדעס מאל פאסט נישט דאס מלבוש.

דער זעלבער שניידער, נאר וואס דען, יענער רייט אויפן מזל, דאס מזל גייט פאר אים פאראויס, און ער, חיים, האט גארנישט! א טרינק בראנפן, א שיסעלע גריץ, דאס איז אלץ וואס ער קען ארויסקריגן פון זיין בידנעם מזל. ווען זיין פנחס'ל, דער מיט דער קרומער פלייצקע, האט אנגעהויבן לייגן תפילין, האט זיך אין געלן חיים'ס מח אנגעשפיצט א שטיקל געדאנק. געקומען איז דער געדאנק באלד נאך דעם פרימארגנדיגן טרינק בראנפן, און שוין אזוי געבליבן שטעקן טיף טיף, נישט ארויסצוטרייבן פון מח, מאכן פון פנחס'לען א לייט, האט דער מח געטראכט, זאל ארויסוואקסן א גוטער שניידער ביי לייטן, אפשר אזא ווי גאדל טענצער, ביים רבונו של עולם איז דאך אלס מעגליך. און פנחס'ל איז געווארן א לערן-יונגל ביי גאדל טענצער. דאס יונגל האט אויסגעפירט אלע שליחות'ן פון נייעם באלעבאס, ער איז געווען א שווייגעוודיגער, אויסגעפאלגט אלס וואס מען האט אים געהייסן טון, זיך גוט געלערנט, קיינמאל נישט ארויסגעוויזן קיין אומצופרידענע מינע, געווען אלעמען אונטערטעניג. אינעווייניג אבער, דארט, טיף טיף אזש אין דער נשמה,

עס האָט זיך דאָס יונג דעם יונגל אױסגעדאַכט, אַז דאָס גאַנצע מזל, דאָס רחבֿות פֿון גאָדל טענצער קומט צוליב דעם רינג. דאָס בלישטשענדיקע גאָלד אױף דעם שנײַדערס פֿינגער כּישופֿט אַרײַן מזל, כּבֿוד, זאַטקײט. אָט גיט זײַן באַלעבאָס אַ דרײ מיטן פֿינגער, אױף װעלכן עס זיצט דער גאָלדענער רינג, און שױן קומט אַרײַן אַ גבֿיר פֿון שטאָט און באַשטעלט זיך אַ נײַ מלבוש. גאָדל טאַנצט אַרום אים, מעסט אים אױס די פּלײצעס, די באָקעס פֿון אַלע זײַטן מעסט ער אים אױס, שרײַבט אַרײַן אין אַ קלײן ביכעלע די ריכטיקע מאָס, גיט יעדעס מאָל אַזאַ הײב מיט דער לינקער האַנט, אַז דער נגיד זאָל זען דאָס גאָלד, װי עס פֿינקלט אַזױ ליכטיק, אַזױ װאַרעם. גאָדל ברומט זיך אונטער אַ ניגונדל בײַם באַמעסטן דעם חשובֿן באַלעבאָס און בײדע זענען אַזױ צופֿרידן,

גאָדל װאַשט זיך צו שׂאו ידיכם, טוט אױס דעם סיגנעט פֿון פֿינגער, רײַבט די הענט מיט אַ װײַסן האַנטעך, מאַכט המוצא, ציט װידער אַרױף דעם רינג אױפֿן פֿינגער. און אין דער הײם איז דער טאַטע זשעדנע נאָך אַ גראָשן פֿאַרדינסט, זאָגט תּהילים, סטריגעװעט אַ פּאָר שמאַטעדיקע הױזן, טרױעריק, װיסט, מען איז הונגעריק, מען װאַרט די מאַמע זאָל שױן אָפּקאָכן די אָפּגעברענטע גריץ אָדער קאַרטאָפֿל אין שאָלעכץ מיט הערינג.

גאָדל טענצער איז געזעסן בײַם טיש. ער האָט ערשט געהאַט אָפּגעגעסן אַ זאַטן מאָלצײַט, די װײַב זײַנע, פּעסע די טענצערקע, האָט מיט אירע נאַקעטע אָרעמס נאָר װאָס אַראָפּגערױמט די טעלער פֿון טיש. גאָדל האָט צוביסלעך געגענעצט, צוביסלעך האָבן זיך די אױגן בײַ אים געקלעפּט, ער האָט געחלשט אַ קאַפּעטשקע שלאָף,

נאכן בענטשן, אויב עס באמיט דיר נישט פעסעשי מיט לימענע פעסעשי, פעסע האט מיט שטילע טריט אריינגעבראכט ביידע פארלאנגטע זאכן. גאדל האט אריינגעשטעקט די פולע פוכקע פינגער אין שיסעלע וואסער און גענומען שנעל בענטשן, אפגעגעבן גאט א דאנק פאר די זאטע סעודה וואס ער האט ערשט פארצערט. ער האט שנעל געשלינגען די גלאטע אויסגעפארענע ווערטער פּלוצלינג איז אים אַ וואָרט געבליבן שטעקן אין מיטן האַלדז. ער האָט זיך האַסטיק אויפֿגעריסן פֿון געזעס, צוגעלאָפֿן אין קיך צום וואַשבעקן, געזוכט, דאָס אויסגעקעכלטע פּנים זײַנס, פֿון דער שיינער באָרד אַרויס, איז געוואָרן בלייך און ער האָט גענומען שטאַמלען, ברומען, שרײַען.

הוא גמלנו הוא יגמלנו, אויסגעריסן זאלט עטס ווערן, ווי האט עטס באשטאט דעם סיגנעט? מען האט איבערגעדרייט אלע חדרים פון גאדל טענצער, די געזעלן און די לערן יונגען זענען געלעגן אויף די פאדלאגעס, געקראכן אויף די שאפעס צווישן די מאשינען און נישט געפונען גאדל'ס רינג. פון דעם טאג אן איז גאדל טענצער'ס חשיבות אין זיין שטאנד געפאלן אין זיינע אייגענע אויגן, ער איז געווארן אפאטיש געשטימט, פארלוירן דעם אפעטיט צו דער ארבעט, דעם אפעטיט צו עסן די געשמאקע מאכלים וואס זיין ווייב, פעסעשי, האט צוגעגרייט, ער האט אויפגעהערט צו קוקן מיט די זייטיגע פעטע בליקן אויף זיין ווייב'ס נאקעטע ארעמס, מער נישט גערעדט קיין נישט פאסיגע רייד. ער איז געווארן אויס גאדל זילבערפארט, אפילו זיין גענגל איז עפעס ווי איבערגעאנדערשט געווארן, ער האט נישט מער אונטערגעטאנצט און זיין קערפער האט זיך פעסטער אנגעשפארט אויפן שטעקן. מענטשן האבן אים געטרייסט און אויך אויסגע'מוסר'ט. הייתכן ר' גאדל? ווי נעמט דאס א איד און איז זיך מצער וועגן א גאלדן פינגערל, וועגן א שטיקל צירונג? ווייניג אומגליקן טרעפן היינטיגע צייטן? גאדל טענצער האט געשוויגן. עס איז אים נישט אזוי ווייט געגאנגען אין דעם שטיקל גאלד, נאר דעם סיגנעט האט ער געהאט באקומען בירושה פון זיין פאטער, אויך א שניידער, וואס האט אמאל געוואוינט אין א גרויסע שטאט, גאדל האט געגלויבט אז דער רינג ברענגט אים מזל, חשיבות אין לייטנס אויגן. דער רינג האט אין זיך אזא מאגנעטישע קראפט וואס לאזט נישט צו אז עס זאל מיט אים געשעהן עפעס שלעכטס, אז ער זאל נישט פאלן צו דער נידריגע מדריגה ווי א שטייגער חיים לאטוטניק. ער האט זיך שטארק גענומען צום הארצן דאס פארלירן דעם סיגנעט. ער איז געווארן א געפאלענער ביי זיך, און אין זיינע אויגן, אלעמאל פרייליכע, האט זיך באזעצט א וויסטער טרויער. דאָס יונגל פּנחסל האָט צוגעזען דעם צער פֿון זײַן באַלעבאָס. ער האָט עס פֿאַרגליכן מיט שמשון הגיבור און דלילה. זי האָט שמשונען אָפּגעשוירן די האָר, האָט ער פֿאַרלוירן זײַן גבֿורה, פֿאַרלוירן די קראַפֿט. אַזוי איז אויך מיט זײַן באַלעבאָס. ער, פּנחסל, האָט צוגענומען דעם רינג, אים באַגראָבן אויף אַזאַ אָרט, וווּ קיינער וועט אים נישט געפֿינען, און די פֿרייד האָט זיך פֿון גאָדלען אָפּגעטאָן. ער טאנצט שוין מער נישט ארום די גבירים ביים נעמען די מאס פאר די אטלאסענע זשיפעצעס פאר די רייכע פאלטאס. זיין לינקע האנט הייבט זיך נישט אויף יעדע וויילע פאר דעם גביר'ס אויגן ער זאל זעהן דעם גאלדענעם סיגנעט. איצטער באהאלט עפעס גאדל זיין לינקע האנט, שעמט זיך צו ווייזן א האנט מיט פינגער אויף וועלכע עס איז נישטא קיין גאלד. אויך ברומט ער נישט מער קיין ניגונדל

זיין יונגלישע מח האט בארעכנט און בארעכנט אז עס וועט אנגיין נאך א צייט לאנג וועט גאדל טענצער באקומען אזא אויסזען ווי זיין פנחס'לס טאטע דער לאטוטניק האט, עס וועט דעמאלטס מער נישט זיין קיין גרויסער אונטערשיד צווישן דעם שניידער גאדל און דעם שניידער חיים. פנחס'ל האט עס נישט געהאלטן פאר א גניבה, ווייל ער האט דאך פון דעם רינג נישט געהאט קיין שום הנאה. דאס שטיקל גאלד ליגט ערגעץ ווי באגראבן און קיינער וועט פון דעם גארנישט האבן. ער האט אבער יא הנאה געהאט, פנחס'ל, פון גאדל'ס צער, פון זיין באלעבאס' פיין, און דאס האט דעם יונגל נישט געגעבן קיין רו. הייסט עס דאך יא גניבה. אויב ער האט הנאה פון דעם וואס עס איז ארויסגעקומען האט ער דאך צוגע'גנב'עט דעם רינג טאקע פאר דעם אייגענעם נוצן הנאה צו האבן פון דעם באלעבאס' יסורים. עס איז געקומען אזוי ווייט אז דאס יונגל האט נישט געקענט איינזיצן ביי דער ארבעט. אינעווייניג טיף אין לייב האט איהם גענומען פייניגן מיט יעדן טאג אביסעלע מער. ער האט זיך געשעמט צו קוקן זיין באלעבאס אין די אויגן אריין. ער האט מורא געקריגן אז מען זאל זיך נישט דערוויסן אז ער האט דאס געטון, מען וועט עס אויף אן אמת אננעמען פאר א גניבה און דאמאלט דאמאלט וועט ער פנחס פארלירן ביידע וועלטן, די די וועלט און יענע וועלט. ער האט מורא געהאט אויסצוזאגן דעם טאטן ווייל דער טאטע וועט אים פאר אזא מעשה ממית'ן אויפן ארט אדער אים פארטרייבן פון הויז. וויפל פנחס האט זיך אליין נישט געזאלט איינרעדן אז ער איז נישט באגאנגען קיין גניבה, אלס מער האט עס עפעס אזא וויסט געשריי אינעווייניג אין זיין דארן לייב געשריגן אז עס איז יא גניבה. ער האט צוגע'גנב'עט ביי דעם אייגענעם באלעבאס א גאלדענעם רינג. גניבה! גניבה! איינמאל א פארנאכט איז גאדל געשטאנען אין א ווינקל פון איינעם פון זיינע שטיבן און מיט א צעבראכן הארץ געדאווענט מנחה, זינט מען האט אים צוגענומען דעם סיגנעט איז גאדל אויך געווארן פרומער. פנחס'ל האט נישט געקענט צוזעהן ווי זיין באלעבאס שאקלט זיך אזוי שטארק ביי מנחה און א טיף געבעט גייט אויף פון זיינע לעפצן. עפעס פייניגן אים יסורים, ווייטאגן. א גרויס רחמנות האט אים איצט ארומגענומען צו גאדל טענצער. אזוי גוט ווי צו זיין ארעמען טאטן חיים לאטוטניק.

אַװעקגעלײגט אים אױפֿן טיש פֿאַר גאָדלס אױגן, איצטער קענט איר מיך אַרױסטרײַבן, דערהרגענען אױפֿן אָרט! די אױגן פֿון די געזעלן האָבן געקוקט מיט שטױנונג, כּעס, נײַגעריקײט, דאָ אױף גאָדלען, דאָ אױף פּינחסן. װאָס װעט דאָ זײַן? גאָדל װעט זיכער צערײַסן דעם הױקערדיקן גנבֿ, װי מען צערײַסט אַ הערינג. גאָדל האָט לאַנג געקוקט אױפֿן סיגנעט, װאָס איז געליגן אױפֿן טיש. א שטורעם מיט געדאנקען האט געריסן זיין מח, ער האט שטיל געפרעגט, פארוואס האסטו דאס געטוען, פנחס? איך האב נישט גע'גנב'עט, נישט גע'גנב'עט באלעבאס, האט פנחס'ל זיך געצאפלט אין דער אייגענע קלעם פון געוויסן און חרטה, איר קענט מיט מיר טון וואס איר ווילט. א מורא'דיגע שטילקייט, מען האט נישט געהערט דעם אטעם און דאס קלאפן פון די הערצער. גאָדל האָט געהאַלטן אַראָפּגעלאָזט די אױגן, װי מע װאָלט אים גאָר געכאַפּט בײַ אַ גנבֿה, און איצט פֿאָרשט מען אים אױס. ער האָט געשװיגן און זיך געשלאָגן מיט דער דעה, געקוקט אױפֿן יונגל, װאָס איז געשטאַנען אין הױלער ציטערניש, געקוקט אױפֿן װײַב, בײַ איר האָבן די באַקן געפֿלאַמט, אין די אױגן האָט געגליט כעס, נײַגעריקײט. גאָדל האָט געצײלט װערטער צו דעם חלל פֿון שטוב. פארוואס האסטו עס געטוהן אזא זאך? עס איז דאך גניבה, מען האט דאך מיט דיר אין חדר געלערנט נישט צו גנב'נען. פנחס'ל האט געהעשעט אין גאדל'ס ווערטער אריין, איר האט זיך גרויס געהאלטן מיט דעם סיגנעט, געוויזן אז איר זענט מער מיוחס, אנגעזעהענער ווי מיין טאטע דער לאטוטניק איז. איך האב עס נישט געקענט צוזעהן, איך האב געפלאצט פאר ווייטאג. גאָדלס שאַרבן האָט געהאַלטן בײַם פּלאַצן, אין די אױגן װיסטער טרױער. קענסט האַלטן דעם סיגנעט, פּינחס, איך גיב אים דיר אַ מתּנה. זײַ װיסן, איך בין דער זעלבער מיוחס װאָס דײַן טאַטע חיים איז. איך װיל אָבער נישט זאָלסט בײַ מיר אַרבעטן. קײנער קען מיר נישט נײטן איך זאָל דיך האַלטן, אַפֿילו נישט קהל. די שטילקייט האט געדריקט מיט א מורא'דיגע שווערקייט ווי באלד באלד וועט עפעס אויפרייסן. פנחס'ל הויקע איז ווי א געשלאגענער הונט ארויס פון שטוב. דער גאלדענער רינג איז א פארשעמטער געליגן אויפן טיש, פאר די אויגן פון אלעמען איז ער געליגן. דער שטראל פון דער זון וואס איז אריין דורכן פענסטער האט זיך אין שימער א שפיל געטאן מיטן גאלד. פעסע האט בייז אויסגעברומט, אזא הויקע! סוף פון דער דערציילונג דער גאלדענער רינג. די תליה. דער הויף איז געווען א לענגליכער, א זאמדיגער מיט א ציגלנעם הויז אין פראנט, עטליכע שטאלן אינעם הינטערשטן טייל, און איז געווען אינגאנצן אויסגעפילט מיט יאסקע שטריקמאכער'ס קעניגרייך, מיט זיינע ארבעטס-מכשירים, א ווארשטאט וואס איז באשטאנען פון צוויי הויכע סלופעס אריינגעשלאגן אין דער ערד, באהאפטן אינמיטן מיט שטאנגען, רעדלעך, אייזנס און האט אויסגעזען ווי א תליה. אידן האבן טאקע יאסקע'ס ווארשטאט, דורך וועלכן ער האט געפלאכטן שטריק, גערופן מיט ליבשאפט די תליה. יאָסקע איז געווען אַ קרעפּקער ייִד, מיט אַ קרומלעכער פּלייצע, מיט אַ גוטמוטיקן פּנים, וואָס איז געווען אָנגעלאָפֿן מיט ביילן, בערגלעך, קנייטשן פֿון ווינטן, רעגנס, קעלט, און פֿון דעם פּנים האָבן אַרויסגעקוקט גרויסע אויגן פֿריילעכע, לויפֿנדיקע אונטער שווערע אָנגעוואוקסענע ברעמען. ער איז געווען אָנגעגורט מיט זעק, אויפֿגעבלאָזענע, אָנגעפּאַקט מיט רויען פֿלאַקס, אַז מען האָט קוים געקענט אַרויסזען זײַן מיטלוווּקסיק געשטאַלט. מיט די אַרומגעגאַרטלטע זעק איז ער אַזוי געגאַנגען אינעם הויף הין און צוריק, פֿון די סלופּעס, וואָס זענען געשטאַנען האַרט בײַ די שטאַלן, ביז צום ציגלנעם הויז, וואָס דער פֿראָנט איז געווען צו דער גאַס, און ווידער צוריק, ווידער הינטערוויילעכס און ווידער פֿאָרויס. אזוי א גאנצן טאג פון בלויען פרימארגן ביז דעם בלויליכן אוונט אריין. ער האט בלויז מפסיק געווען פון גיין כדי אריינצוכאפן זיין מאלצייט אינמיטן טאג וואס איז באשטאנען פון א שטיק ראזעווע ברויט, א ציבעלע, א הייפטל קנאבל און א שעפ וואסער. אין א יומא דפגרי האט ער זיך אויך פארגינען א גלעזל בראנפן, ער האט דערין אריינגעשאטן א גאשקעלע שווארצן צעריבענעם פעפער, און געפילט האט ער ביים טרינקן אז עס שטארקן זיך אים די גלידער און עס קומט אים צו א שטיק געזונט. די רעדלעך ביי די שטאנגען צווישן די סלופעס האבן זיך געדרייט מיט א מורא'דיגע געשווינדקייט און ארויסגעפלאכטן פארשידענע גרויס פון שטריק, דינע, גראָבע, נאָך גרעבערע, זילבער-געלבלעכע, װאָס שלענגען זיך, קאָרטשען זיך אײַן, פּלאָנטערן זיך אױס, דרײען זיך, װי קופּער-שלאַנגען, װערן קלענער, גרעסער, נאָך גרעסער. בײַם גײן אַזױ אַהין און צוריק, אַז עס האָט זיך געקענט אױסדאַכטן, אַז יאָסקע גײט אױס כּסדר שמונה-עשׂרה, האָט ער זיך אונטערגעזונגען אַ ניגונדל סתּם אַזױ, פֿאַר הײמלעכקײט װעגן, כדי ער זאל נישט חלילה פארשטארט ווערן גייענדיג שעה נאך שעה, טאג נאך טאג, אדער ער האט זיך אונטערגעברומט א יום תהילים, סיי דאס ניגונ'דל און סיי דער תהילים האבן אים אלעמאל דערמאנט וואו ער האלט עפעס אין דער וועלט. ער האט געהאט א גרויס הויזגעזינד מפרנס צו זיין און האט זיך באגנוגנט מיט וויפיל דער רבונו של עולם האט אים געגעבן, ער האט זיך קיינמאל נישט באקלאגט אויף זיין שווערע מערכה און געבעטן גאט בלויז א קלייניקייט, עס זאלן נישט זיין צופיל ווינטן און דער פלאקס זאל נישט אוועקפליען פון די זעק, אזוי ארום וועט ער זיין בכח צו שפייזן זיין הויזגעזינד און זיך אליין. ביד רחבה. ווען ער איז שוין געווען אינמיטן די זעכציגע האט זיך איינמאל אין אן אנהויב זומער טאג באוויזן אין הויף א ברייט פלייציגער מאן מיט א שטרויענעם הוט אויפן קאפ, אויף די פיס רויטע שיך מיט ברייט געשטעפטע נעזער, מיט א בלויען דינעם ראק אויפן לייב וואס האט לויטן קוק געדארפט זיין לייכט ווי א פעדער, און אַ פּאָר ברילן זענען געזעסן פֿעסט בײַ דעם פֿרעמדן איבער דער נאָז מיט אַ טונקל-ברוינעם געשטעל. נאָך דעם מאַן איז נאָכגעגאַנגען יונה דראָשקאַש, דער, וואָס האָט דעם פֿרעמדן געבראַכט פֿון דער באַן און נאָכגעטראָגן צוויי גרויסע, ברוינע וואַליזקעס מיט קליינע, גילדערנע אותיות אין מיטן. יאָסקע שטריקנמאַכער איז גראָד מיט זײַנע אָנגעלאָדענע זעק פֿלאַקס אױפֿן לײַב געגאַנגען הינטערװײלעכץ, דאָס הײסט, צוריק פֿון די שטאַנגען צום ציגלנעם הױז, און געקוקט בלױז אױף דעם שטריק, װאָס האָט זיך געצױגן פֿון ערגעץ אַ רעדל ביז צום זאַק פֿלאַקס, געצױגן, געדרײט זיך אין אַ פֿלינקן געפֿלעכט פֿון גאָלדיקן זילבער. דער שטריק האָט זיך געצױגן לענגער, לענגער, און יאָסקע האָט זיך אונטערגעזונגען דאָס זמרל,

אַ שטױבעלע, אַ פֿאַרבײַגײענדיקער שאָטן, אַ חרס הנשבר, אַ שטיקעלע מענטש, אַ ייִד, װאָס איז געבױרן געװאָרן כּדי צו דאַװענען יעדן טאָג, מעבֿיר סדרה זײַן אום שבת, נעמען אַ מאָלט אַ קאַפּ בראָמפֿן, זאָגן יעדן טאָג אַ יום תּהילים, דינען דעם רבונו-של-עולם מיט זײַנע גלידער, מפֿרנס זײַן װײַב און קינדער און מאַכן שטריק פֿאַר די באַלעבאַטים און באַלעבאָסטעס פֿון שטאָט,

דער מלאך המוות האט זיך געפעדערט און קומט נאך דאס זייניגע, איצטער איז אפנים די צייט אויף אים געקומען. ער איז דאך נישט מער ווי א זינדיגער בשר ודם. דאך האט ער זיך אויסגעדרייט צוזאמען מיט די זעק פלאקס און געזען עפעס א געשטאלט וואס איז געווען נאענט, עפעס פון זיין משפחה ארויס און עפעס ווי פון יענע וועלט. איז אים שוין דער גאנצער ענין נישט געפעלן. ער האט געמיינט אז שדים, יענע לייט שפילן זיך דא מיט אים און ווילן אים ארייננארן אין זייער מסיבה אריין. און דא הערט ער ווידער, יאסקע, דו דערקענסט מיך נישט? איצטער האט זיך יאסקע געכאפט אז דאס איז דאך זיין לייבליכער ברודער נתן, האט ער א זאג געטאן, נתן!

איי יאסקע, יאסקע, ביי אונז שטעלט מען אוועק א מאשין און זי ווארפט דיר ארויס איך ווייס א מיליאן שטריק א וואך. דער הויף איז באלד פול געווארן מיט מענטשן וואס האבן זיך אריינגעשטופט פון דער גאס, נייגעריגע, צופרידענע, נישט פארגינערישע. אלע האבן געוואלט אנקוקן דעם אמעריקאנער, יאסקע, בראנדשלעגערס א ברידער. יאסקע האט זיך דערווייל ארויסגעפלאנטערט פון די זעק פלאקס, ארויסגעשטרעקט צום ברודער א האנט, געגעבן אים שלום עליכם און זיך נישט געקענט אפוואונדערן פון דעם אויסזעהן פון נתנען. זעהסט אויס ווי א גאנצע שררה נתן. ווען דו שטייסט נישט פאר מיינע אויגן אויף דעם הויף וואלט איך דיך נישט געווען דערקענט, איך האב פשוט מורא צוצוגיין נאנט צו דיר. אלס פינקלט אויף דיר, ווי דו וואלסט זיך אויסגעפוצט לכבוד שבת. דאס איז אמעריקע האט נתן געזאגט אויפן קול און אומגעקוקט זיך אויפן עולם וואס איז געשטאנען ארום אים מיט אפענע מיילער, ביי אונז גייט מען אזוי אינדערוואכנס, א שיין לייט וואלט איך געווען האט יאסקע געלאכט און געפרואווט אויסגלייכן זיין איינגעבויגענעם קערפער, ווען איך זאל אנטוהן אינדערוואכנס אזעלכע בגדים.

מיין נאמען איז נישט נתן, נאר נעטען ברענד. ווי זאגסטו? נעטען ברענד? דהיינו, ווי אזוי איז דא די חכמה? גאר פשוט, פון בראנדשלעגער איז געווארן ברענד, דאס איז אלס. נעטען ברענד איז אפגעווען אין שטעטל עטליכע וואכן צייט, געגאנגען אויף קבר אבות, באקוקט די נייע שול, מנדב געוועזן ח"י שקלים, אלע האבן שוין געזעהן די צוויי רינגען וואס ער האט געטראגן אויף די פינגער, איינער פון ריינעם גאלד מיט אויסגעקריצטע איניציאלן און איינער א גאלדענער מיט א בלוטיג שיינענדיגן רובין אינמיטן. מענטשן האבן זיך געוואונדערט אויף דעם רייכטום וואס ער טראגט ארום אין דער וואכנס אזוי בפרהסיא, און נעטען ברענד האט געהאט איין ענטפער, ביי אונז טראגט דאס יעדער. איך האב נאך פון דעם דזשאנק גענוג. אויך מיר א מעשה, ער האט געהאט אויסצוזעצן אסאך זאכן דער אמעריקאנער, ס'איז אים נישט געפעלן א וועלט מיט טועכצער וואס ער האט זיך דא אנגעזעהן, אט איז די נייע שול נישט גוט געבויט, ווייניג פענסטער, א צו נידריגער דאך, אט ציטערן נאך אלץ אידן פאר יעדן קנעפל, אט ארבעט מען דא ווי די פערד און מען האט דאס ביטערע קדחות, נישטא קיין יוניאן, נישטא קיין באס, אבער פון אלעם איז אים נישט געפעלן אממייסטנס זיין ברודער יאסקעס אויסארבעטן די שטריק. ווי שטייט דאס א מענטש אפ פערצן שעה א טאג און פלעכט אפ צוויי שטריקעך? מען קען דאך אוועקשטעלן א מאשין אויפן הויף. עלעקטער איז פאראן. וועט מען צוציען א דראט צו א מאשין און עס וועלן ארויסגעווארפן ווערן גאנצע בערג שטריק וואס א מאשין קען אלס אויפטוהן. פרעג מיך יאסקע, ביי אונז אין לאנד איז אלס מאשין. די הענט פון מענטש רעכענען זיך נישט, פאלג מיך און וועסט ווערן א לייט, וועסט אזויפיל נישט הארעווען, די הענט וועלן זיך אביסל אויסרוען, הענט זענען נישט קיין גרויסע מציאה. יאסקע האט זיך דערשראקן פאר דעם ברודער'ס רייד אז די הענט פון מענטש זענען גארנישט, רחמנא לצלן, וואס זענען דאס פאר א רייד, די הענט פון א מענטש, גאט'ס געשטאלט איז ביי אים גארנישט, נאר עפעס א מאשין איז ביי אים אלץ מיטאנאנדער, אבער מן הסתם ווייסט ער וואס ער רעדט, ער איז דאך אן אמעריקאנער, די גאנצע וועלט אויסגעווען. א מאשין זאגסטו נתן? האט יאסקע געשטאמלט, און וואס א שטייגער וועל איך טוהן? איך מיין וואס וועט זיין מיט מיר? וואס זאל זיין מיט דיר? האט נייטן געלאכט, דו וועסט אכטונג געבן אויף די מאשין, נישט שלעפן מער אויף זיך די פעק מיט פלאקס, און וועסט ווערן א רייכער מאן.

נאָר די װינטן, מילא, עס איז גאָטס זאַך, פֿאַרטרײַבט שדים און רוחות, און דער רעגן, מיר בענטשן דאָך גשם, מוז רעגענען. אָבער נישקשה, ברױט און אַ ציבעלע אין דער װאָכנס און אַ שטיקל פֿיש אױף שבת גיט גאָט אַפֿילו אין טעג פֿון װינטן און רעגנס. דו רעדסט װי אַ שלומיאל! איז שױן נײטן געװאָרן אין כּעס און געװישט זיך די ברילן מיט אַ װײַס טיכעלע. איך גיב דיר אַ פֿאַרטיקע ביזנעס אין האַנט אַרײַן און דו גאָר טענהסט, אַז דו דאַרפֿסט נישט? האסט גענוג? רעדסט וועגן ווינטן, שדים, רעגנס? קענסט דאך מיט א מאשין צושטעלן שטריק פאר די גאנצע שטאט. וואס דארף מען אזויפיל שטריק? איז יאסקע נישט אפגעשטאנען אז ארום און ארום קען איך פארקויפן דאס וואס גייט ארויס פון מיינע הענט? א שטריק האלט אויס יארן, קען אמאל א מענטש איבערלעבן, און וואס איז דאס געיעג? נייטן האט מער נישט געוואלט הערן דעם ברודער'ס רייד. אפגעווען אין שטעטל נאך אפאר טעג, אויסגעמאסטן דעם הויף, נאכגעקוקט די עלעקטרישע לעמפלעך אין יאסקע'ס וואוינונג, געסודעט זיך שעה'ן גאנצע מיט וועפקע דעם שמיד פון דער זעלבער גאס. וועפקע האט אויסגעהערט מיט אלע רמ"ח אברים און אויף אלע רייד מסכים געווען מיט א שאקל פון זיין באוואקסענעם קאפ.

האט זיך אין יאסקעס שטוב אריינגעשטעלט עפעס א גוי מיט א בלוי היטל און גלאנציגן דאשיק און געפרעגט זיך אויף יאסקע בראנטשלעגער. ווען יאסקע האט א צעשראקענער אויסגעשטעלט זיין אנגעלאפן פנים מיט די פארחידושטע אויגן האט דער גוי מיטן בלויען היטל אים געלאזט וויסן אז עס איז אנגעקומען פאר אים א ריזיגע מאשין און שטייט א פארפאקטע אין א וואגאן ביים באן און ווארט פון דער באן אזוי ווי דער פראסט וועט נאר אביסל נאכלאזן, וועט מען די מאשין מיט לאסטוועגענער, פערד און וואלצן ברענגען צו אים יאסקען אין הויף אריין, פאר אלס איז שוין באצאלט פון פריער אויס. יאסקע האט מכבד געווען דעם שליח מיט א גלעזל בראנפן, אליין האט ער באקומען א גרימעניש אין די געדערים, פון זיין פנים איז אפגעלאפן דאס בלוט, ער האט זיך שוין באצייטנס געשראקן פאר דעם טאראראם וואס מען גייט אנמאכן ארום אים פאר מענטשנ'ס גרויסע אויגן און עין הרע, און פארן רבונו של עולם האט ער זיך געשראקן, אפשר שטעלט מען אים טאקע יאסקען פאר א נסיון, א מאשין, נתן האט געזאגט רייכטום, געלט, דער פראסט האט נאכגעלאזט, די מאשין איז אנגעקומען אין יאסקע'ס הויף אריין, מען האט גערופן וועפקע קאוואל און שטאט איז זיך צונויפגעלאפן אויף די בייזע וואונדער. וועפקע קאוואל וואס איז בטבע געווען א שווייגער האט אנגעגארט די כלים, ער מיט זיינע זין האבן גענומען מייסטרעווען ארום דער מאשין, קודם כל האבן זיי אוועקגענומען די סלופעס מיט די שטאנגען, אויס תליה! נאכדעם האט מען געקלאפט, געזעגט, געשרויפט, וועפקע האט געקוקט אין א פאפיר וואס איז אנגעקומען צוזאמען מיט דער מאשין, אן א שיעור רעדעלעך, שטרייכעלעך, קעסטעלעך זענען געווען אויף דעם פאפיר, אויפגעמאלעוועט אין אלע קאלירן און אויך ווערטער, ווערטער אן אויפהער, א גאנצער ים מיט באשרייבעכצן. וועווקע האט געקוקט, די זין האבן געקוקט אויפן פאפיר, יאסקע האט געקוקט, שטאט האט געקוקט, און נישט געקענט ארויס פון דעם ים. אזוי א טאג און נאך א טאג האט מען געקוקט אין פאפיר ווי אזוי אויפצושטעלן דאס כלי, ביז וועווקע אליין איז ארויס פון די כלים א כאפ געטאן דאס פאפיר, צעריסן אויף פיץ-פיצלעך און א געשריי געטאן, א וויסטע כאלערע זאל עס נעמען, נאדיר גאר א פאפיר און גיי ווייס וואס זיי ווילן דארט. ער האט געכאפט א האמער, א שרויפן-ציער, א צוואנג, א האק און מיט מזל אויפגעשטעלט די מאשין. צוגעטשעפעט אן עלעקטרישן דראט און וואונדער זענען געשען. יאסקע האט מיט ציטערדיגע הענט אריינגעלייגט א פאק מיט פלאקס אין אן אויסהויל, ווי וועפקע האט אים אנגעוויזן, עפעס א דריק געטוהן דארט ביי א גלאנציגן קנעפל, און עס האט זיך געהערט א גערויש, א רייסעריי, א ציפעריי, א פליקעניש אינעם פלאקס, ווי מיליאנען ווערים און חייה'לעך וואלטן באפאלן דעם פלאקס און צערייסן די דינינקע פעדימ'לעך מיט די שארפע ציינלעך זייערע. און טאקע באלד האבן זיך אויף דער אנדערע זייט פון א שמאלן אויסגאנג גענומען ארויסגליטשן שטריק אזעלכע שיינע, גראציעז געפלאכטענע, גאלדיג זילבערנע, עס האט זיך געצויגן אן אויפהער און געפאלן אין א מעטאלענעם קארב אריין, געפאלן ווי א שלאנג און זיך געדרייט, געקורטשעט, געדרייט אן אויפהער. ווידער האט וועפקע עפעס א מאך געטון ביי א קנעפל און עס האט זיך אפגעשטעלט. אט איז די מאשין, האט וועפקע געזאגט, איצט ביסטו א באלעבאס פון א מאשין. יאסקע האט אריינגעלייגט אין דעם אפענעם מויל נאך א. פאק פלאקס. אין עטליכע מינוטן זענען ארויסגעקומען שטריק און שטריק. יאסקע האט בארעכנט אז דאס וואס איז דא פארטיג געווארן פאר זיינע אויגן אין א האלבע שעה צייט, דארף ער אויסארבעטן אין א גאנצע וואך, אדער גאר מער. היינט אז עס איז אזוי, איז ער דאך גערעכט געווען דער ברודער. א מאשין דארף נישט זיינע הענט, נישט זיין גיין הין און צוריק, און אויך נישט אינגאנצן דעם מענטש יאסקע שטריק מאכער.

איינציקווייז האָט ער אָנגעהויבן פֿילן אַ שנאה צו דער מאַשין, צו דער חיה. אַ מידקייט האָט זיך אים צעלייגט איבערן לייב. זיין גאַנץ לעבן, וואָס ער איז געגאַנגען אַהין און צוריק מיט די זעק פֿלאַקס אויפֿן לייב, איז ער נישט געווען מיד. קוים איז ער עפּעס נישט געווען מיט אַלעמען, האָט ער גענומען אַ טרינק בראָנפֿן און אַראָפּגעשווענקט אַלץ מיטאַנאַנדער, און דאָ, שוין אין די ערשטע צוויי-דריי וואָכן, וואָס די מאַשין איז אין הויף, איז ער שוין מיד.

מיין גאנץ לעבן דין איך דיך מיט מיינע רמח אייברים, יא געהאט א שטיקל ברויט, נישט געהאט א שטיקל ברויט, צו דער זעט מילא, אזוי איז געווען דיין רצון, היינט וואס האסטו אויף מיר דיין ארעמען קנעכט אנגעשיקט אן אנשיקעניש, א מאשין, א חיה רעה וואס וועט מיך אומברענגען מיט מיין הויזגעזינד, ווי א שטורעמווינט וועט מיך די חיה פארטראגן פון מיין הויז און מיך פארצוקן א שטאט מיט שטריק, א ים מיט שטריק, װעט זיך אָנזאַמלען אױפֿן הױף און װעלן פֿױלן, פֿאַרפֿױלן אַלץ מיט אַנאַנדער אָן אַ גרענעץ. יאָסקע האָט אױף זײַנע טענות און געבעט נישט באַקומען קײן ענטפֿער. די מאַשין איז געשטאַנען און געזשאַװערט. די שטריק האָבן געפֿױלט און קײן קונים זענען נישט געװען. און אײן מאָל אַ טאָג האָט זיך גאָר קיװע קאַטאַריניאַזש אױפֿגעהאָנגען בײַ זיך אין שטוב אױף אַ האָק פֿון באַלקן. און געהאנגען האט ער אויף דער נייער שטריק וואס ער האט געקויפט ביי יאסקען די שטריק פון דער מאשין ארויס. דא האט שוין יאסקע טאקע געזען באשיינפערליך אז מען מיינט דאס אים, און ראש השנה איז טאקע אויף קיווען נגזר געווארן מי בחניקה, האט מען געמיינט ער, קיווע, זאל זיך הענגען אויף די שטריק פון דער מאשין, ווייל זיין גאנץ לעבן ווי יאסקע פלעכט שטריק האט זיך נאך קיינער קיין איין מענטש אויף זיי נישט געהאנגען,

געבארגט א שווערן האמער, געלאזט זיך אהיים און גענומען צו האקן די מאשין, וויפיל זיינע כוחות האבן אים געלאזט האט ער געהאקט, דערביי האט ער גערעוועט און געשריגן אויף אלע קולות. סוף קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.